בעזרת השם יתברך, מסכת נדרים, דף י א, מיר הייבן אן דף י עמוד בית, ביי די משנה אונטן, זאגט די הייליגע משנה, האומר לחולין שאוכל לך, טאמער איינער זאגט פאר זיין חבר לחולין שאוכל לך, וואס לחולין גיימיר זען אין די גמרא, איז בעצם צוזאמגעשטעלט פון צוויי ווערטער, לא חולין, וואס מיינט עס לא חולין, וואס איז די פארקערטע פון חולין? א קרבן, און מילא טאמער איינער זאגט פאר זיין חבר, לא חולין לחולין שאוכל לך, אז טאמער כ'עסן פון דיר די עסן זאל זיין אסור אויף מיר ווי א קרבן, איז טאקע די נדר חל ווי מ'וועט זעהן אין די משנה, און ער טאר נישט עסן פון זיין חבר'ס מאכלים, די זעלבע זאך זאגט די משנה לא כשר, טאמער ער זאגט פארן חבר אז די מאכלים זיינע זאל זיין אויף אים לא כשר, אין אנדערע ווערטער זאל זיין אסור, איז טאקע די נדר חל, און די מאכלים זענען אסור אויף אים, די זעלבע זאך לא דכי, דכי איז א אנדערע ווארט פון טהור, וואס איז די פארקערטע פון טהור? נארמאל ווייסט מען פארקערטע פון טהור איז טמא, אבער ווי דער ר ן ווייזט אויף, אז טהור מיינט נישט דווקא טהור, טהור קען אויך מיינען מותר, ממילא די פארקערטע פון מותר איז אסור, איז אויך ביי אזא אופן איז די נדר חל. די זעלבע זאך טהור, טהור גייט ארויף אויף פריער, פשט, דער לא דכי וואס שטייט דא אין די משנה, איז כאילו ס'שטייט דא לא דכי, לא טהור, ביידע די לשונות מיינען די זעלבע, און ביידע זענען חל, אז ער זאגט פאר די חבר לא טהור, איז פשט דיינע עסן זאל זיין אויף מיר לא טהור אין אנדערע ווערטער אסור איז טאקע דער נדר חל זאגט די משנה ווייטער נאך דריי לשונות וואס העלפן וטמא נותר און פיגול די דריי לשונות העלפן פשט אז איינער זאגט פאר זיין חבר אז דיינע מאכלים זאלן זיין אויף מיר טמא אדער נותר אדער פיגול וואס די אלע דריי זאכן סיי טומאה סיי נותר און סיי פיגול איז דאך נאר שייך ביי קרבנות ביי חולין איז דאס נישט שייך, איז עס כאילו ער האט געזאגט פארן חבר אז דיין מאכל זאל זיין אסור אויף מיר ווי א קרבן, וואס ביי א קרבן איז דא טומאה אדער נותר אדער פיגול, און ממילא זאגט די משנה אסור די אלע לשונות איז די נדר חל און ער טאר נישט עסן פונעם חבר'ס מאכלים. זאגט די משנה ווייטער, און אויך דא גייט די משנה אויסרעכענען א גאנצע רשימה פון לשונות וואס זענען חל וואס זענען גוטע לשונות, פארוואס? ווייל אדער איז פשט די לשונות זענען מרמז אויף קרבנות אליין, אדער זענען זיי מרמז אויף זאכן וואס זענען אזוי ווי קרבנות, פשט אזוי ווי קרבנות קומען פון די תרומת הלשכה, אזוי אויך דא אנדערע זאכן וואס קומען פון תרומת הלשכה וואס אויך אויף זיי קען מען מתפיס זיין נדרים. על כל פנים די אלע לשונות זענען גוטע לשונות, לאמיר זען, זאגט די משנה כאימרא, טאמער איינער זאגט אויף עפעס א חפץ, הרי זה עלי כאימרא, אימרא דאס איז א ציג, זאגט מען אז אוודאי האט ער געמיינט א ציג וואס מען האט מקדיש געווען אלס קרבן, און מילא די זאך ווערט טאקע אסור אויף אים, איי ווער זאגט? און ווי די ר ן זאגט קודם כל ס'דא א כלל אז סתם נדרים להחמיר מ'דארף אלעמאל מחמיר זיין ביי לשונות פון נדרים און אפטייטשן אז דער מענטש האט געמיינט אוודאי צו מאכן א נדר, חוץ פון דעם כאימרא איז משמע ווי די אימרא מיט אזא היי הידיעה מיינט עס אוודאי א בהמה וואס איז א קרבן און ממילא איז עס א גוטע לשון פון א נדר, די זעלבע זאך טאמער א מענטש זאגט כדירים, דירים, א דיר דאס איז אזא סטאדע וואס דארט האלט מען בהמות אין בית המקדש איז אויך געווען א דיר וואס דארט האט מען געהאלטן בהמות פאר קרבנות איז אויך דער לשון איז א גוטע לשון, אדער כעצים, א מענטש זאגט אויף א זאך הרי זה עלי כעצים, ווי די העלצער וואס זענען געווען אויפן מזבח, איז טאקע טייל ראשונים זאגן אז כעצים איז פשט ווי די קרבנות וואס מ'האט מקריב געווען אויף די העלצער, אנדערע זאגן ניין ס'גייט ארויף די העלצער אליין, וואס די העלצער זענען אויך געקומען פון תרומת הלשכה, אדער כאישים, אזוי ווי די פייער וואס איז געווען אויפן מזבח, כמזבח, אזוי ווי די מזבח, איז אויך דא א מחלוקת ראשונים צו ס'מיינט די מזבח אליין, אדער די קרבנות וואס מ'האט מקריב געווען אויפן מזבח, אדער כהיכל, א מענטש זאגט כהיכל, אדער כירושלים, דא זאגט די ר"ן אז ס'מיינט די קרבנות וואס מ'האט מקריב געווען אין ירושלים, אדער נדר באחד מכל משמשי המזבח, וואס טייטש א מענטש האט געמאכט א נדר מיט אלע אנדערע כלים וואס מ'האט גענוצט אויף די מזבח, מ'האט זיך גענוצט שאוולען מיט כל מיני אנדערע כלים אויפן מזבח, איז די אלע לשונות זאגט די משנה, אף על פי שלא הזכיר קרבן, אפילו ער זאגט נישט קלאר די ווארט קרבן, הרי זה נדר בקרבן, איז עס א נדר פונקט ווי א קרבן, אדער ווייל ס'איז א רמז צו א קרבן, אדער ווייל ס'דא אנדערע זאכן וואס זענען אויך פונקט ווי א קרבן זיי טרומען זיי קומען מיט תרומת הלשכה, און ממילא קען מען אויך מתפיס זיין אויף זיי נדרים. זאגט די משנה, רבי יודא אומר, האומר ירושלים לא אמר כלום, רבי יודא לייגט צו אז א מענטש זאגט ירושלים אליין, למשל א מענטש האט א חפץ און ער זאגט הרי זה עלי ירושלים האט ער גארנישט געזאגט, נאר וואס? ער דארף זאגן כירושלים, טאקע אזוי ווי אונז האבן געהאט אין די משנה, איז וואס גייט פאר לכאורה רבי יודא קריגט זיך דא אויף איינעם, די משנה אליין האט געזאגט כירושלים, וועט מען טאקע זען די גמרא אז די גאנצע משנה בעצם איז כשיטת רבי יודא אז מען דארף טאקע זאגן א כ', כאימרא, כדירים, כעצים, כאישים, כמזבח, כהיכל, כירושלים, און אזוי ווייטער, נאר וואס? בעצם פריערט האט מען געזען די משנה טמא נותר פיגול, דארט איז נישט געשטאנען מיט א כ' כטמא כנותר כפיגול, און ווי די ר"ן איז מסביר אז דארט דארף טאקע נישט רבי יודא אז מען זאל זאגן מיט א כ', פארוואס? ווייל טמא נותר ופיגול איז אסור כשלעצמו, פשט א קרבן וואס איז טמא אדער א קרבן וואס איז נותר א קרבן וואס איז פיגול איז אסור מען טאר דאס נישט עסן, און ממילא טאמער איינער באנוצט זיך מיט אזא לשון דארף מען נישט זאגן א כ' מיט א כ' הדמיון נאר דאס אליין איז גענוג, א מענטש זאגט הרי זה עלי טמא נותר פיגול, דאס אליין איז גענוג. מה שאין כן די אלע אנדערע זאכן, אימרא, דירים, עצים, אישים, מזבח, היכל ירושלים, וואס די זאכן אליין זענען נישט אסור, דארט זאגט רבי יודא מען דארף דעם כ' הדמיון צו זאגן הרי זה עלי כדירים כעצים, אזוי ווי מען האט אויסגערעכנט אין די משנה. זאגט די הייליגע גמרא, סברוה, די בני הישיבה האבן געוואלט זאגן מאי לחולין, וואס איז דאס לחולין וואס מען האט געזען אין די משנה, לא לחולין, אזוי ווי אונז האבן אויסגערעדט אז לחולין מיינט נישט לחולין נאר עס מיינט לא לחולין, ליהוי, אלא כקרבן, לא חולין מיינט, טאקע לא חולין נאר וואס דען? א קרבן. יעצט דרך אגב די סברוה איז אביסל אינטערסאנט ווייל נארמאל ווייסט מען אין גאנץ שס אז ס'שטייט סברוה מיינט אז אנפאנג האט מען געוואלט זאגן אזוי און אזוי אבער צום סוף האט מען געהאט א נייע פשט דא מיינט עס נישט דאס טאקע אזוי בלייבט למסקנא פשט אזוי אויך איז נישט דא נישט דא א צווייטע מהלך לחולין מיינט אוודאי לא חולין נאר וואס פרעגט די גמרא מני מתניתין ווער איז דער תנא פון אונזער משנה וואס האלט טאקע אז אזוי איז די דין, אי רב מאיר, עסטער וועלן זאגן ס'איז רב מאיר, קען נישט זיין, ווייל לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן, רב מאיר האלט נישט פון מכלל לאו אתה שומע הן, ווי מ'העט שוין מסביר זיין, ווי זעהן מיר אזא רב מאיר, דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין קידושין, רב מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי, דהיינו אזוי, רב מאיר זאגט אז א מענטש וויל מאכן א תנאי, מוז ער מאכן א תנאי, ווי די בני גד ובני ראובן, וואס איז געווען די תנאי מיט די בני גד ובני ראובן, איז ס'שטייט שוין אין די פסוקים, ווען די בני גד ובני ראובן זענען נאך געווען מעבר הירדן פאר מ'איז אריין אין ארץ ישראל, האבן זיי געוואלט דארט דעם ארץ גלעד, א שטיקל מעבר הירדן, זיי האבן געוואלט יענעם שטח פאר זייער אחוזה, אז זיי זאלן קריגן יענע שטח אנשטאטס די אנדערע זייט ירדן אנשטאטס ארץ ישראל, האט משה רבינו געמאכט מיט זיי א תנאי, אז טאמער זעלן אריין גיין מיט כלל ישראל אריין אין ארץ ישראל אריין מלחמה האלטן מיט די גוים, דעמאלטס עלן זיי קריגן דעם שטיקל פאר אן אחוזה. טאמער אבער נישט, טאמער זעלן נישט העלפן כלל ישראל, דעמאלטס קריגן זיי נישט דעם שטיקל. יעצט ווען משה רבינו האט געמאכט די תנאי, האט ער דערמאנט ביידע חלקים פון די תנאי. פשט, ער האט געזאגט, אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן, טאמער זעלן פאלגן די תנאי, דעמאלטס זאגט משה רבינו ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, דעמאלטס קריגט עטץ ארץ הגלעד. אבער זאגט משה רבינו, טאמער נישט, ואם לא יעברו חלוצים אתכם, דעמאלטס ונאחזו בתוככם בארץ כנען, קריגן זיי נישט דעם ארץ הגלעד. יעצט לכאורה שטעלט זיך די קשיא, וואס דארף משה רבינו מאכן די תנאי כפול? וואס דארף ער זאגן טאמער יא, קריגט עטץ דעם ארץ גלעד, טאמער נישט, נישט? איך פארשטיי אליין, זאג נאר איין חלק, זאג טאמער יא איז יא, און מכלל הן אתה שומע לאו, איך ווייס אליין אז טאמער נישט, נישט? נאר וואס דען, זאגט ר' מאיר, זעט מען פון דא, אז ווען א מענטש מאכט א תנאי, מוז די תנאי זיין א תנאי כפול, אזוי ווי די תנאי פון בני גד ובני ראובן. טאמער א מענטש מאכט נישט א תנאי כפול, טאמער א מענטש זאגט נאר איין חלק פון די תנאי, איין זייט פון די תנאי, ס'טייטש טאמער א מענטש לאמיר זאגן מאכט א תנאי מיט יענעם אז טאמער ס'רעגנט עסטו קונה זיין די זאך, אבער ער פירט נישט אויס טאמער נישט נישט, איז די תנאי נישט קיין תנאי, זאגט מען אז די זאך איז יענעמ'ס אפילו אז ס'האט יא גערעגנט אז ס'האט נישט גערעגנט, כאילו ער האט אינגאנצן נישט געמאכט קיין תנאי, און ממילא זעהן מיר דא אז רבי מאיר האלט אז מען זאגט נישט מכלל לאו אתה שומע הן, מכלל הן אתה שומע לאו, מען קען נישט אליין וויסן פון א ניין דאס פארקערטע אז דאס פארקערטע איז א יא, און מען קען נישט אליין וויסן פון א יא דאס פארקערטע אז ס'איז א ניין. אויב אזוי, צוריק צו אונזער משנה, ווען א מענטש זאגט פאר זיין חבר לחולין שאוכל לך אז דיינע מאכלים זאלן זיין לא חולין, איז לויט ר' מאיר קענסטו נישט יעצט אליין דרינגען פון דעם און אויספשעטלען אז לא חולין א איז וואס יא? קרבן. ס'גייט נישט אזוי, מ'זאגט נישט מכלל לאו אתה שומע הן, און מילא אונזער משנה, וואס די משנה האט געזאגט לחולין שאוכל לך איז א גוטע לשון, שטימט נישט מיט ר' מאיר. אלא נאר, ווי וועם דען העסטו איינזעצן אונזער משנה? ר' יודא היא, ווי ר' יודא. וועלכע ר' יודא? איז דער ר"ן ברענגט אז ס'איז דא א ר' יודא אין גיטין וואס ר' יודא קריגט זיך אויף ר' מאיר, פשט ר' יודא קריגט זיך נישט דירעקט מיט ר' מאיר, דארט אויפן פלאץ דארט ווי ר' מאיר זאגט זיין שיטה, נאר ס'דא אן אנדערע רבי יודא וואס פון דארט איז מען מדייק אז ער קריגט זיך אויף ר' מאיר, וועלכע רבי יודא איז ווי דער ר"ן ברענגט ס'דא א גמרא אין גיטין וואס רבי יודא זאגט דארט אז א מאן וואס גט זיין פרוי ווייל זי איז א איילונית, א איילונית דאס איז א פרוי וואס קען נישט האבן קיין קינדער, איז דער דין איז ער טאר איר קיינמאל נישט צוריק נעמען, ס'טייטש נארמאל א מענטש גט זיין פרוי, ער קען איר צוריק ציען ער קען איר צוריק נעמען ווילאנג זי האט נישט חתונה געהאט מיט א צווייטע, ביי א איילונית איז נישט אזוי, פארוואס? איז דער רבי יודא מסביר ווייל מ'איז חושש וואס וועט געשען טאמער א מענטש וועט גט'ן זיין פרוי ווייל זי איז א איילונית און זי וועט גיין און זי וועט חתונה האבן מיט א צווייטן יעצט וועט חתונה גיין מיט די צווייטע פלוצלינג וועט זי האבן קינדער וואס טייטש ס'וועט נתברר ווערן אז זי איז קיינמאל נישט געווען קיין איילונית עט גיין דער מאן און עט מערער זיין עט קומען לויפן אין בית דין זאגן אז דער גט האט קיינמאל נישט חל געווען ווייל ער האט איר געגט על תנאי אז זי איז א איילונית יעצט זעהט ער אז זי איז נישט קיין איילונית איז דער גט נישט קיין גט אז דער גט איז נישט קיין גט איז פשט זי האט נישט געטארט חתונה האבן מיט דער צווייטע מאן און זי איז א אשת איש און די קינדער וואס זענען געבוירן געווארן זענען ממזרים. כדי דאס זאל נישט געשען, זאגט רבי יודא האט מען געמאכט א תקנה, אז ווען א מענטש גט זיין פרוי ווייל זי איז א איילונית איז נישט דא קיין וועג צוריק, און מילא דער מאן נישט קומען שרייען מערער זיין אז דער גט איז נישט קיין גט. אבער על כל פנים, שטעלט זיך אבער די קשיא, וואס האט אויסגעפעלט די תקנה אז דער מאן העט קומען שרייען אז דער גט איז נישט קיין גט, און דערפאר טאר ער איר נישט צוריק נעמען? וואס וואס פעלט עס אויס? וואס העט זיין די טענה פון דעם מאן? אז דער גט איז נישט קיין גט, פארוואס? ווייל ער האט געמאכט א תנאי בשעת ער האט געגעבן די גט, אז ער געט די גט על תנאי אז זי איז א איילונית, איז וואס? אונז ווייס מיר דאך א כלל ר' מאיר האט דאך יעצט געזאגט אז יעדע תנאי דארף זיין אזוי ווי די תנאי פון בני גד ובני ראובן דארף זיין א תנאי כפול דא א מאן וואס געט זיין פרוי ווייל זי איז א איילונית איז נישט קיין תנאי כפול ער האט דאך איר קלאר געזאגט אז איך געט דיר ווייל ביסט אן איילונית על תנאי אז זי איז אן איילונית ער האט נישט געזאגט און טאמער נישט נישט איז אויב אזוי די תנאי סתם אזוי נישט קיין תנאי פשט די גט איז א גט נישט קיין חילוק צו ס'איז א איילונית צו נישט, איז קען דער מאן נישט מערער זיין ער האט נישט וואס צו שרייען, וואס פעלט אויס מאכן תקנות? נאר וואס דען אז מען זעהט בכל זאת אז רבי יודא האט געמאכט א תקנה אז מען קען נישט צוריק נעמען א פרוי א איילונית נאכדעם וואס מען געט איר, זעהט מען אז רבי יודא האלט אז אזא סארט תנאי, אזא תנאי וואס איז נישט קיין תנאי כפול, איז אויך א תנאי, און ממילא האט רבי יודא מורא פון די תנאי, און דערפאר האט מען געדארפט די תקנה. זעהן מיר אז רבי יודא קריגט זיך אויף רבי מאיר, רבי יודא האלט אז מען דארף נישט קיין תנאי כפול, און רבי יודא האלט מכלל לאו אתה שומע הן, און מכלל הן אתה שומע לאו, און ממילא לויט רבי יודא ווען א מענטש זאגט לחולין אין אנדערע ווערטער לא חולין, קען מען אליין מדייק זיין לא חולין און וואס יא, א קרבן. אבער אויב דו'סט טאקע וועלן איינזעצן אונזער משנה כשיטת רבי יודא, אימא סיפא, זיי מיר מסביר די סיפא פון די משנה, מיר האבן געזעהן די משנה האט אויסגעפירט רבי יודא אומר האומר ירושלים לא אמר כלום איז מדסיפא רבי יהודה, רישא לאו רבי יהודה, אז די משנה פירט אויס מיט א רבי יהודה פשט רבי יהודה קריגט זיך אויף א תנא קמא, איז די תנא קמא נישט רבי יהודה, ענפערט די גמרא, און בעצם דאס האבן מיר אויסגערעדט אין די משנה, כולה רבי יהודה היא, אז אוודאי די גאנצע משנה איז רבי יהודה, והכי קתני, אין די סיפא דארף מען טאקע גורס זיין, נישט רבי יהודה אומר כאילו רבי יהודה קריגט זיך דא מיט איינעם, נאר פארקערט גאר, שרבי יהודה אומר, האומר ירושלים לא אמר כלום, פשט די גאנצע משנה איז כשיטת רבי יהודה. איי פרעגט די גמרא, אויב דו זעצט טאקע איין די גאנצע משנה כשיטת רבי יהודה, שטימט עס סתם אזוי נישט, ווייל וכי אמר כירושלים לרבי יהודה מי מיתסר, די לשון כירושלים וואס דאס האבן מיר געזען אין די משנה אז עס איז א גוטע לשון, לויט רבי יהודה איז עס טאקע א גוטע לשון, והא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר, האומר כירושלים לא אמר כלום, רבי יהודה האלט אז ווען א מענטש זאגט אויף עפעס א חפץ אז דער חפץ איז כירושלים האט ער גארנישט געזאגט עד שידור בדבר הקרב בירושלים דער נדר דער לשון דארף זיין בדבר הקרב בירושלים ווי די קרבנות וואס מען האט מקריב געווען אין ירושלים אבער כירושלים אליין איז נישט קיין גוטע לשון ענטפערט די גמרא דאס איז נישט קיין קשיא כולה רבי יהודה ווייטער די זעלבע תירוץ פון פריערט אונזער משנה אוודאי גייט אין גאנצן כשיטת רבי יהודה איי האמיר דא א ברייתא וואס אין די ברייתא משמע אז רבי יהודה האלט כירושלים איז נישט קיין גוטע לשון איז תרי תנאי אליבא דרבי יהודה טאקע מחלוקת תנאים בשיטת ר' יהודה, אבער אונזער משנה איז אויך א שיטה, און ממילא ווייטער, די גאנצע משנה גייט כשיטת ר' יהודה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, און מיר גייען מיר דא זען א ברייתא, עס האט נישט קיין שייכות צו וואס מען האט געזען ביז יעצט, פשט עס איז נישט קיין קשיא אויף די משנה פון פריערט, נאר עס איז א נייע זאך, מען גייט דא זען א ברייתא, און מען גייט דא זען א משנה, א סתירה מיט די ברייתא, און צוויי תירוצים צו פארענטפערן די סתירה צווישן די משנה און די ברייתא. לאמיר זען. זאגט די ברייתא אזוי. חולין החולין כחולין בין שאוכל לך ובין שלא אוכל לך מותר. פשט די ברייתא גייט כשיטת ר' מאיר, און ממילא זאגט די ברייתא, טאמער א מענטש זאגט חולין החולין כחולין אלע דריי מיינען די זעלבע זאך, און ממילא אונז וועלן אנכאפן איינע פון די דריי חולין, איז סיי טאמער ער זאגט חולין שאוכל לך, סיי טאמער ער זאגט חולין שלא אוכל לך, איז מותר. פשט ביידע זענען נישט קיין לשון פון קיין נדר. פארוואס? איז לאמיר צונעמען די זאך, טאמער א מענטש זאגט פאר זיין חבר חולין שאוכל לך, אז די מאכלים וואס איך עס פון דיר זאל זיין אויף מיר חולין, און וואס האט ער געזאגט? סתם אזוי נישט קיין לשון נדר, גוט, ס'וועט זיין חולין, חולין איז נישט א קרבן, חולין איז נישט הקדש, האט גארנישט געזאגט. ווייטער, וואס איז טאמער איינער זאגט פארן צווייטן, א מענטש זאגט פאר זיין חבר חולין שלא אוכל לך, דא וואלט מען אפשר יא געקענט זאגן ס'איז א שטיקל לשון פון א נדר, ווייל דא וואלט מען געקענט אפשר מדייק זיין אז חולין שלא אוכל לך פשט דאס וואס איך עס נישט פון דיר, דאס זאל זיין אויף מיר חולין. אבער דאס וואס כ'עס יא פון דיר, זאל זיין אויף מיר ווי א קרבן, אזוי וואלט מען געקענט אפשר מדייק זיין, אבער, אזוי ווי אונז האבן מיר געשמועסט די ברייתא לערנט ר' מאיר, און ר' מאיר האלט, מ'איז גארנישט מדייק, מ'זאגט נישט מכלל לאו אתה שומע הן, און מ'זאגט נישט מכלל הן אתה שומע לאו, און ממילא איז דער דיוק נישט קיין דיוק, די לשון האט ער גארנישט געזאגט, ער זאגט פאר זיין חבר חולין שלא אוכל לך, גוט, דאס וואס ער עסט נישט פון זיין חבר זאל זיין אויף מיר ווי חולין, פיין. דאס וואס ער עסט יא? גארנישט, ער האט נישט גערעדט פון דעם. איז ווייטער, ביידע די לשונות זענען נישט קיין לשונות פון א נדר. ווייטער זאגט די ברייתא, לחולין שאוכל לך, אסור. די ר"ן איז נישט גורס די ווערטער. איז לאמיר גיין ווייטער. לחולין לא אוכל לך, מותר. פשט טאמער ער זאגט פאר זיין חבר, לחולין לא אוכל לך, לחולין, האב מיר געזען, איז נוטריקון לא חולין. לא חולין, אין אנדערע ווערטער, מיינט א קרבן. טאמער איינער זאגט פאר זיין חבר לחולין לא אוכל לך, פשט, דאס וואס איך עס נישט פון דיר זאל זיין ווי א קרבן, איז וואס קען מען מדייק זיין פון דעם אז דאס וואס איך עס יא פון דיר זאל נישט זיין ווי א קרבן, איז במילא די נדר נישט קיין נדר, איז מותר, מעג מען עסן פונעם חבר. דאס איז טאמער מען איז מדייק, טאמער מען איז נישט מדייק האט ער סתם גארנישט געזאגט, און ממילא. איז עס מותר. נאר וואס? ווי מ'וועט שוין זעהן די גמרא האט א פראבלעם מיט דעם. ווייל ווי נישט ווי, ס'איז דא א אנדערע משנה וואס דארט איז מבואר נישט אזוי. לאמיר זעהן, זאגט די גמרא, רישא מני, ר' מאיר היא, די ערשטע חלק פון די ברייתא פארשטיי מיר זייער גוט, ס'גייט כשיטת ר' מאיר דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הן. אבער, אימא סיפא, די לעצטע שטיקל דא, לחולין לא אוכל לך מותר, דאס שטימט נישט מיט ר' מאיר, פארוואס? איז די גמרא מסביר, והתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף יג, לקרבן לא אוכל לך, ר' מאיר אוסר. ר' מאיר זאגט, אז טאמער איינער זאגט פאר זיין חבר לקרבן לא אוכל לך לקרבן האבן מיר געשמועסט איז לא קרבן איז אסור פשט ס'איז א נדר פארוואס איז אזוי טאמער מ'זאגט מכלל לאו אתה שומע הן מכלל הן אתה שומע לאו איז עס זייער געשמאק א מענטש זאגט פאר זיין חבר לא קרבן לא אוכל לך פשט דאס וואס איך עס נישט פון דיר זאל זיין לא קרבן פשט זאל נישט זיין א קרבן קענסטו לכאורה מדייק זיין אז דאס וואס איך עס יא פון דיר זאל יא זיין א קרבן. זייער א גוטע לשון, א לשון פון א נדר. אבער לויט ר' מאיר שטימט עס נישט, ווייל וקשיא לן, דארט פרעגט די גמרא א קשיא, הא לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן, ר' מאיר האלט דאך נישט פון מכלל לאו אתה שומע הן, איז ווי אזוי קען ר' מאיר זאגן אז ווען איינער זאגט פארן צווייטן לקרבן לא אוכל לך אז ס'איז א גוטע לשון? ואמר ר' אבא, ענטפערט ר' אבא, א תירוץ אזוי, נעשה כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך, דהיינו, ווען א מענטש זאגט לקרבן, איז ביז יעצט האב מיר טאקע געטייטשט לקרבן איז לא קרבן, אבער נעם עס נאר אריין, עס מוז נישט אלעמאל זיין אזוי, ווייל אונז האמיר דאך א כלל אז ביי נדרים, סתם נדרים להחמיר, מען דארף מחמיר זיין מיטן לשון, און במילא ס'דא מאלן וואס מען טייטשט לקרבן לא קרבן, טאמער דאס איז א חומרא, מען קען אבער אויך טייטשן לקרבן פשוט לקרבן, און במילא זאגט רב אבא, די לשון ווען א מענטש זאגט פאר זיין חבר, לקרבן לא אוכל לך, האלט ר' מאיר ס'איז זייער א גוטע לשון פארוואס? ווייל ווייסט ווי מ'גייט עס טייטשן? מ'גייט עס טייטשן אן קיין מכלל לאו אתה שומע הן, מ'דארף נישט צוקומען צו מכלל לאו אתה שומע הן, מ'גייט עס טייטשן אזוי, ראובן זאגט פאר שמעון לקרבן לא אוכל לך פשט, לקרבן, דיין מאכל זאל זיין אסור אויף מיר, לקרבן אזוי ווי א קרבן, לא אוכל לך, און דערפאר גיי איך פון דיר נישט עסן. כאילו די צווייטע חלק איז מפרש די ערשטע חלק, לפיכך לא אוכל לך, אזא סארט לשון איז דאס, און ממילא אויב אזוי פרעגט די גמרא א קשיא אויף די ברייתא, די ברייתא וואס אונז האבן געהאט דא, וואס אונז האבן איינגעזעצט די ברייתא כשיטת ר' מאיר, וואס אין די ברייתא זאגט ר' מאיר לחולין לא אוכל לך מותר,

פאר דעם על איך פון דיר נישט עסן, טייטש עס אזוי אריין אין די ברייתא, זייער געשמאק, איז אויב אזוי פארוואס אין די ברייסע זאגט ר' מאיר מותר און אין די משנה זאגט ר' מאיר אסור, ביידע דאך די זעלבע לשון ביידע קען מען טייטשן די זעלבע וועג, אן דעם וואס מען זאל דארפן צוקומען צו מכלל לאו אתה שומע הן און מכלל הן אתה שומע לאו. ענטפערט די גמרא, האי תנא סבר לה כר' מאיר בחדא ופליג עליה בחדא, פשט אין הכי נמי, די ברייתא איז נישט אינגאנצן כשיטת ר' מאיר, נאר דער תנא וואס האט געלערנט די ברייתא, אין איין זאך האלט ער ווי ר' מאיר, אין די צווייטע זאך האלט ער נישט ווי ר' מאיר, און די גמרא איז מסביר, סבר לה כוותיה בחדא, דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הן, פון איין זייט האלט ער ווי ר' מאיר, ער האלט נישט פון מכלל לאו אתה שומע הן, און ער האלט נישט מכלל הן אתה שומע לאו, און פאר דעם טאקע שטייט אין די רישא פון די ברייתא, אז חולין החולין כחולין שאוכל לך שלא אוכל לך, דאס אלץ גוטע לשונות. אבער ופליג עליה בחדא בקרבן, די חידוש אונז האבן דא געזען פון ר' אבא, אז ווען א מענטש זאגט לקרבן לא אוכל לך צוטיילט מען עס אויף צוויי כאילו געזאגט לקרבן און דערפאר לא אוכל לך, דאס איז שוין זייער א גרויסע חידוש, די תנא פון די ברייתא האלט נישט פון די חידוש, און ממילא זאגט די תנא פון די ברייתא א מענטש זאגט לחולין לא אוכל לך, וויאזוי גייסטו עס טייטשן נישט דא קיין וועג צו מאכן פון דעם א נדר, און פאר דעם זאגט ער טאקע מותר, דאס איז איין תירוץ, צו פארענטפערן די סתירה פון די ברייתא און די משנה. רב אשי אמר, רב אשי ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט רב אשי, הא דאמר לחולין, והא דאמר לא חולין, דמשמע לא ליהוי חולין אלא כקרבן. זאגט רב אשי, מען דארף טאקע טוישן א געוויסע נקודה דא אין די ברייתא, נקודה מיינט א נקודה פון א פתח דארף מען מאכן א שוא, פשט אונז האבן גורס געווען לחולין, און ממילא קען מען זאגן לחולין מיינט לא חולין, זאגט רב אשי דאס שטייט נישט אין די ברייתא, אין די ברייתא דארף מען גורס זיין לחולין נישט לחולין, און ממילא אויב אזוי איז שוין אלץ פארענטפערט, ס'טייטש אוואדע סיי די ברייתא און סיי די משנה גייט כשיטת ר' מאיר, און אוואדע ר' מאיר האלט אז ווען א מענטש זאגט לקרבן לא אוכל לך קען מען עס טאקע צעטיילן אזוי ווי ר' אבא האט מסביר געווען, לקרבן, דיין מאכל זאל זיין ווי א קרבן, און דערפאר לא אוכל לך, דאס איז אבער נאר ווען מען זאגט לקרבן לא אוכל לך, אדער ווען מען זאגט לחולין לא אוכל לך, וואס לחולין און לקרבן בעצם ביידע די זעלבע זאך, לחולין מיינט לא חולין, אין אנדערע ווערטער א קרבן, און קרבן מיינט קרבן, דאס איז אלעס גוט, אבער ווען א מענטש זאגט לחולין, פון לחולין קען מען נישט מאכן א לא חולין, פון לחולין קען מען נישט מאכן א קרבן, און ממילא ווען א מענטש זאגט פאר זיין חבר לחולין לא אוכל לך, וויאזוי ווילסטו עס טייטשן? לחולין, אז די מאכל זאל זיין חולין, און דערפאר לא אוכל לך? אוודאי נישט. און ממילא היות עס שטייט לחולין אין די ברייתא, זאגט טאקע די ברייתא לחולין לא אוכל לך מותר, אפילו ר' מאיר העט מודה זיין ביי אזא אופן אז מותר, ווייל ס'איז נישט דא קיין וועג דאס אפצוטייטשן אלס נדר.